ברוך השם, מסכת סוטה, דף ט"ו, עמוד ב', די לעצטע אכט שורות פון עמוד.
איבעיא להו, האבן די בני הישיבה געפרעגט א שאלה, אין שם עפר, אויב בקרקע המשכן נישטא קיין ערד, מהו שיתן אפר, צו קען ער ברענגען אשעס. אליבא דבית שמאי לא תיבעי לך, ס'דא א מחלוקת פון די בית שמאי און בית הלל, ביי כיסוי הדם זאגן די בית הלל אז מ'קען נעמען אויכעט אפר, אז אפר ווערט אויך אנגערופן עפר ווייל עס שטייט אין פסוק בראשית ולקחו לטמא מעפר שריפת החטאת, איז כאטש די תורה זאגט וכסהו בעפר, אפר איז אויכעט עפר. די בית שמאי קריגן אויף דעם און זיי זאגן אז עפר מיינט מען נאר ערד, נישט קיין אשעס. איי אין פסוק שטייט דאך ביי די אשעס פון פרה אדומה מעפר שריפת החטאת, עפר שריפה ווערט אנגערופן אפר, אשעס, אבער עפר סתם

אז מיט דעם ווארט עפר מיינט מען אויכעט אשעס, מאי, ווי וועט דא זיין דער דין? אף על גב דאיקרי עפר, כאטש ביי כיסוי הדם, כאטש עס שטייט וכסהו בעפר, איז גוט אשעס, אבער הכא דא אויף ביי די סוטה בקרקע המשכן כתיב, און ס'איז א איבריגע פסוק, ווייל איך האב דאך שוין מרבה געווען פון אשר יהיה, מען דארף נישט גראבן, דארף קען זיין אז די בקרקע המשכן קומט מען ממעט זיין אז מען זאל נישט נעמען קיין אשעס, אז די בקרקע המשכן גייט מען זאגן כ'זאל נעמען אזוין זאך וואס איז גלייך צו עפר המשכן, או דילמא אדער, האי בקרקע המשכן לכדאיסי בן יהודה, די בקרקע המשכן גייט מען זאגן צו די דרשה פון איסי בן יהודה מרבה זיין בית עולמים, ולכדאיסי בן מנחם הוא דאתא, אדער די דרשה פון איסי בן מנחם ווען איך ברענג אריין ערד פון דרויסן דארף איך עס פריער אוועקלייגן אויף די קרקע המשכן, אבער נישט ממעט זיין אז עס מוז זיין נאר א זאך וואס איז גלייך צו קרקע המשכן, אז עס מוז זיין ערד און אשעס טויג נישט. זאגט די גמרא תא שמע, כ'וועל דיר דאס ענטפערן, דאמר רבי יוחנן משום רבי ישמעאל, רבי יוחנן האט געזאגט אין נאמען פון רבי ישמעאל'ן, בשלושה מקומות, דריי ערטער,

אז מען זאל ווען מען שעכט א עוף אדער א חיה זאל מען צודעקן מיט ערד, איז פשטות ווייזט אויס נאר מיט ערד, והלכה בכל דבר, און די הלכה איז מיט יעדע זאך וואס אויף דער זאך קען וואקסן, צו א ציגל וואס איז צושטויסן, צו שארבן, צו קאלך, אויף די אלע זאכן איז אויכעט גוט.

אז דער נזיר שטייט האט זיך אפגעשוירן סיי מיט א שערל מיט יעדן זאך איז ער אלץ חייב. רש"י פרעגט, דאס איז דאך נישט קיין עקירה נאר דאס איז תוספת, איך דאס וואס איז ער טאר נישט בלייבט דאך אזוי, נאר איך בין מוסיף ער איז אסור מיט אנדערע זאכן אויכעט. זאגט די רש"י, דאס רופט זיך אן עקירה, ווייל אויב וועט זיך אפשערן מיט א שערל גיט מען די מלקות, און מען טאר דאך א איד ניט שלאגן אומזיסט, ווייל די תורה זאגט דאך לא יוסיף פן יוסיף, אז מען איז עוקר א זאך פון דער תורה? התורה אמרה ספר. די תורה זאגט מען זאל שרייבן א גט ספר אויף פארמעט. והלכה בכל דבר, און די הלכה איז אז מען קען שרייבן דעם גט אויף יעדע זאך. איז דיע דריי ערטער איז הלכה עוקבת מקרא. רש"י פרעגט, ס'דאך דא אסאך ערטער ריבויים וואס כ'בין מרבה אזאך, פארוואס רעכנט עס נישט רבי ישמעאל ווי הלכה עוקבת מקרא, פשטות פון פסוק ווייזט נישט אזוי אויס, און אין די הלכה זאגט מען אין די ריבוי זאגט מען נישט ווי די פסוק, זאגט דער רש"י אום דעם אז כ'האב א ריבוי איז עס נישט בסתירה צום פסוק, אבער ביי דיע דריי זאכן כאטש ס'איז דאך דא דרשות אויף זיי פון וואנען איך זאג בכיסוי הדם אז ס'איז בכל דבר, פון וואנען איך זאג ביי א נזיר ער איז נישט עובר בתער איז אויך עובר בזוג, פון וואנען איך זאג אז לאו דווקא תער לאו דווקא ספר נאר מען קען שרייבן אויף יעדע זאך. נאר רבי ישמעאל לערנט אז די אלע זאכן זענען נאר אסמכתות, דער עיקר איז ווייל עס הלכה למשה מסיני, דעריבער טו איך עס רעכענען הלכה עוקבת מקרא. און רש"י ברענגט אראפ א ירושלמי פון מסכת קידושין וואס דארט ווערט דערמאנט וואס רבי ישמעאל זאגט און תער איז נישט פון דיע דריי, נאר אנשטאט דעם איז דא מרצע, אזוי שטייט דארטן, התורה אמרה ספר, די תורה זאגט מען זאל שרייבן דעם גט אויף פארמעט, והלכה בכל דבר התלוש, און די הלכה איז אז מען קען שרייבן אויף יעדע זאך וואס איז תלוש, ווייל שרייבן א גט במחובר לקרקע רייסן און שרייבן למשל אויף א בלעטל נאכהער עס אפרייסן דאס טאר מען נישט ווייל עס שטייט וכתב ונתן מי שאינו מחוסר אלא כתיבה און נתינה נאכדעם שרייבן קען מען געבן אבער דא א פעלט קציצה. די צווייטע זאך התורה אמרה עפר די תורה זאגט ביי כיסוי הדם עפר והלכה בכל דבר המגדל צמחים און די דריטע זאך איז

ווייל פון תער דאס איז דאך א תוספת, נישט ס'איז עוקר, נאר ס'גיט צו נאך א זאך. ואם איתא, און אויב מיר וועלן זאגן אז ביי סוטה מוז נישט זיין בלויז עפר, ס'איז אויך גוט אפר, ס'מוז נישט זיין קיין ערד, ס'איז גוט אש, איז ליחשוב נמי הא, זאל ער אויך דאס אויך רעכענען אז די תורה זאגט עפר און די הלכה זאגט אפר אויכעט, און דאס איז דאך נישט פון משמעות פון פסוק, ווייל איך זעה דאך אז רבי ישמעאל זאגט ביי עפר ביי כיסוי הדם, ווייסט ער עס נישט פון משמעות ביי כיסוי הדם. ענטפערט די גמרא, תנא ושייר, ער לערנט און ער לאזט איבער, ער רעכנט נישט אויס אלע ערטער. פרעגט די גמרא, ומאי שייר דהאי שייר, דער סדר פון תנא איז נישט ער זאל איבערלאזן איין זאך, אז דו זאגסט ער לאזט איבער דארף דאך זיין ער לאזט איבער נאך א זאך, וואס נאך לאזט ער איבער? שייר מצורע, ער לאזט איבער מצורע, ביי א מצורע איז דא צוויי תגלחות'ן, אזוי ווי ווען ער איז געווארן אויסגערייניגט ברענגט ער די שני ציפורים און ער שערט זיך אפ, און נאכהער אין דעם נאך זיבן טעג שערט ער זיך אפ נאכאמאל, עס שטייט אין פסוק והיה ביום השביעי יגלח את כל שערו, ביי די תגלחת הראשונה שטייט כל שערו ווייזט אויס דעם גאנצן קערפער ער זאל זיין אינגאנצן גלאטיג, און ביי תגלחת שניה טו איך דרש'ענען בכלל ופרט, ווי מיר וועלן זען ווייטער. דתניא מיר האבן געלערנט ביי די צווייטע מאל אפשערן שטייט אין פסוק והיה ביום השביעי יגלח את כל שערו, כלל, אלע האר מוז ער זיך אפשערן, את ראשו ואת זקנו ואת גבות עיניו, פרט, נאר דיע זאכן, נאכהער שטייט נאכאמאל ואת כל שערו יגלח חזר וכלל איז נאכאמאל דא א כלל, כלל ופרט וכלל, אי אתה דן אלא כעין הפרט, טו איך לערנען איך בין מרבה אז מען דארף אפשערן אלעס וואס איז גלייך צום פרט, מה פרט מפורש מקום כינוס שער, דער פרט איז מפורש א ארט ווי ס'איז דא א קיבוץ פון אסאך האר.

מאי מיעט? וואס בין איך ממעט? מיעט דבית השחי, איך בין ממעט די האר אונטערן ארעם, און דכולא גופא, און דאס איז אויפן גאנצן קערפער, למשל ס'איז דארטן אויף די הענט, אדער אויף שוקיו וואס איז נישט מכונס אויף איין ארט. און פון נראה בין איך ממעט בית השחי והלכתא און די הלכה איז דאך מגלח כדלעת, כאטש מיר האבן פריער געזאגט כלל ופרט וכלל, דאך שערט ער זיך אפ אינגאנצן דתנן ווי מיר האבן געלערנט

וביום השביעי מגלחו אז תגלחת שניה כתגלחת ראשונה, א תגלחת שניה זאל זיין אזוי ווי תגלחת ראשונה, זאל אויך זיין כדלעת, ווייל ביי תגלחת ראשונה שטייט דאך אז מעביר תער על כל בשרו, איז דאך דא אויך הלכה עוקבת המקרא, ווייל פשטות דארף איך דאך זאגן בתגלחת שניה, כלל ופרט וכלל, אז דארט וואו ס'איז נישט קיין מקום כינוס שער, דארטן וואו ס'איז נישט נראה, זאל ער ניט אפשערן, דאך זאגן מיר מען שערט אלעס אפ. האט ער דאך איבערגעלאזט מצורע, און די זעלבע זאך האט ער איבערגעלאזט דא עפר אין סוטה. אמר רב נחמן בר יצחק, האט רב נחמן בר יצחק געזאגט, דאס פון מצורע האט ער נישט איבערגעלאזט, כי קא חשיב, ער טוט רעכענען דיע דריי זאכן, הלכה עוקבת מקרא, די הלכה למשה מסיני זאגט אנדערש ווי דער פסוק, אבער הא עוקבת מדרבנן היא, דאס אבער וואס מיר זאגן בתגלחת שניה זאל זיין תער על כל בשרו,

אבער הא, עוקבת ומוספת היא, דא טו איך דאך מוסיף זיין, אז חוץ די זאכן וואס איך לערן אפ פון כלל ופרט וכלל מען זאל זיך אפשערן, דארף מען אויך אפשערן, רופט זיך דאך דאס נישט אן עוקרת? דא הא, אז דער פסוק זאגט מען זאל נעמען עפר און מען נעמט אפר, איז דאך דאס עוקרת? די הלכה זאגט אנדערש ווי דער פסוק זאגט. אבער דא אויף וואס איך זאג מען טוט דאס וואס שטייט אין פסוק, נאר אחוץ דעם נאך זאכן איז דאך דאס מוספת. רב אשי אמר, רב אשי זאגט, הא מתניתא מני רבי ישמעאל היא, דאס וואס מיר האבן פריער געלערנט אז בתגלחת שניה טו איך דרש'ענען כלל ופרט וכלל, דאס איז רבי ישמעאל דדריש כללי ופרטי וואס ער דרשנ'ט די גאנצע תורה בכלל ופרט, ווי די גמרא זאגט אין שבועות אז רבי ישמעאל האט באדינט רבי נחוניא בן הקנה און רבי נחוניא בן הקנה האט געדרשנ'ט די גאנצע תורה אין כלל ופרט. רבי עקיבא איז געווען א תלמיד ביי נחום איש גמזו, און נחום איש גמזו האט געדרשנ'ט די גאנצע תורה בריבה ומיעט.

וואס רבי עקיבא טוט נישט דרש'ענען די תורה אין כלל ופרט וכלל, נאר רבי עקיבא טוט דרש'ענען לימודים די תורה ריבה מיעט וריבה. דתניא מיר האבן געלערנט שטייט אין פסוק והיה ביום השביעי יגלח את כל שערו ריבה, ס'איז מיר מרבה מען דארף אלעס אפשערן,

ריבוי דכוליה גופיה, איך בין מרבה די האר אויפן גאנצן קערפער. ומאי מיעט, כ'האב דאך דא. וועלכע זאך טוט מיר דער מיעוט ממעט און איך טו דאס נישט אפשערן? מיעט שיער שבתוך החוטם, ס'איז ממעט די האר וואס ס'וואקסן אין די נאז. אויב אזוי איז דאך דאס פון מצורע ניט קשיא, ממילא קען איך אויכעט נישט זאגן אז פון סוטה טוט ער נישט לערנען ווייל שייר, ווייל מאי שייר דהאי שייר, ממילא אז ער לאזט עס נישט איבער, איז פשטות דארף איך זאגן אז דארטן זאג איך נישט הלכה עוקבת המקרא, נאר וואס דען, עס מוז זיין דווקא עפר, אז מען קען נישט נעמען פאר א סוטה קיין אפר. די גמרא פרעגט יעצט מאי הוי עלה, פרעגט תוספות וואס איז די שאלה? אויב ווידער אז מ'לאזט עס נישט איבער קומט אויס אז דא זאג איך נישט הלכה עוקבת מקרא, פארוואס? ווייל ביי סוטה מוז זיין דווקא עפר. און תוספות פארענטפערט שוין אויף דעם. זאגט די גמרא תא שמע, איך וועל זיך פושט זיין,

איך בין זיך פושט די שאלה אז אויב אין שם עפר קען ער נישט נעמען אנשטאט דעם אפר. יא ער קען נעמען רקבובית ירק אבער אשעס קען ער נישט נעמען. רשי אין אנפאנג פרק החליל אין סוכה איז מסביר וואס איז די חילוק פון כלל ופרט וכלל ביז ריבוי מיעוט וריבוי. כלל ופרט זאגן מיר דאך אין בכלל אלא מה שבפרט. איי וואס קומט מיר אויפטון די כלל אז איך זאג נאר די פרט, די כלל טוט מיר אראפנעמען אפילו איך האב אנדערע זאכן וואס איך קען אפלערנען א מה מצינו פון פרט, עס איז דאך א קל וחומר, זאגט דער כלל אין בכלל אלא מה שבפרט, זאלסט גארנישט נישט מער מרבה זיין, אז איך האב נאכער א כלל, גייט עס דאך מיר מוסיף זיין, זאגן מיר, עס איז מיר מוסיף די אלע זאכן וואס זענען גלייך צום פרט. דאס איז אויב איך לערן כלל ופרט וכלל, ווען איך לערן ריבוי מיעוט וריבוי איז די טייטש אזוי, ריבוי איז מיר אלעס מרבה, די מיעוט גייט מיר נישט זאגן נאר די מיעוט, נאר די מיעוט גייט מיר ממעט זיין די זאכן וואס זענען נישט גלייך צו מיעוט, אין אנדערע ווערטער, א ריבוי און מיעוט, בין איך מרבה אזויפיל זאכן וואס איך בין מרבה פון כלל ופרט וכלל נאכער איך האב נאך א ריבוי, וואס קומט מיר די שפעטערדיגע ריבוי? זאכן וואס זענען גלייך צו די מיעוט, ווייס איך דאך פון ריבוי און מיעוט אליין, ווייל מיר האבן דאך געזאגט ריבוי און מיעוט איז גלייך צו כלל ופרט וכלל זאגן מיר דער לעצטער ריבוי גייט מיר מרבה זיין אלע זאכן, אפילו אזעלכע זאכן וואס זענען נישט גלייך צו די מיעוט. איי, איך האב דאך נאך א מיעוט, זאג איך, אז די מיעוט גייט מיר ממעט זיין איין זאך נאר, אבער גלייך צו מיעוט דארף גארנישט נישט זיין. רשי.

אין דער משנה האבן מיר געלערנט כדי שיראה על המים, מען לייגט אריין ערד וואס מען האט גענומען אין משכן אין די וואסער וואס מען האט גענומען פון כיור, אזויפיל ערד זאל ווערן געזען אויף די וואסער. תנא רבנן האבן די רבנן געלערנט שלושה צריכים שיראה, דריי זאכן איז דא א דין אז זיי דארפן ווערן געזען, עפר סוטה, די ערד פון א סוטה וואס עס שטייט אל המים, עס שטייט נישט אין פסוק ונתן במים, נאר עס שטייט אל המים, דאס הייסט אז ס'זאל ווערן געזען אין וואסער, ואפר פרה, און אפר די אשעס פון די פרה אדומה וואס מען שיט אריין אין מים חיים מען זאל שפריצן אויף טמאי מתים דארף אויכעט ווערן געזען, די גמרא לערנט עס ווייטער אפ א גזירה שווה אפר פרה פון עפר סוטה ורוק יבמה, און ווען די יבמה טוט שפייען שטייט וחלצה וירקה דארף עס ווערן געזען פאר די זקנים. א סימן אויף דעם איז ספר, די דריי זאכן, ספר איז סוטה, די פ' איז פרה, און די ר' איז רוק יבמה. משום רבי ישמעאל אמרו, אין נאמען פון רבי ישמעאל'ן האט מען געזאגט, אף דם ציפור, ווען דער מצורע ווערט אויסגעהיילט, דארף ער דאך ברענגען צוויי ציפורים, און איין ציפור שעכט ער אין א כלי חרס על מים חיים, דארף ער נישט געבן קיין סך וואסער, אזויפיל געבן אז ס'זאל זיין דער שיעור אז דער דם ציפור זאל זיין קענטיג. פרעגט די גמרא, מאי טעמא דרבי ישמעאל, וואס איז דער טעם פון רבי ישמעאל'ן וואס ער לערנט אז דם ציפור דארף אויך ווערן געזען, דכתיב שטייט אין פסוק וטבל אותם בדם הציפור, ער דארף זיי די עץ ארז און די אזוב, און די ציפור החיה דארף ער איינטינקען בדם הציפור, אין די בלוט פון דעם פויגל וואס ער האט געשחטן, וגומר. ותניא מיר האבן געלערנט בדם, זאל מען אויך שטיין דער פסוק בדם, יכול קען איך מיינען בדם ולא במים, מען דארף עס איינטינקען אין בלוט פון די געשחטענע פויגל, נישט אין וואסער. תלמוד לומר שטייט אין פסוק מים, אזוי איז גורס רש"י. אז אין פסוק ווערט דערמאנט אז מען זאל אים שעכטן אויף מים חיים, איז דאך ביידע אויסגעמישט. אי מים ס'זאל נאר שטיין מים יכול במים ולא בדם, קען איך מיינען מען זאל איינטינקען די זאכן נאר אין וואסער נישט אין בלוט. תלמוד לומר בדם שטייט מען בדם, הא כיצד? מביא מים ער ברענגט וואסער, שדם ציפור ניכר בהן, אז די דם ציפור זאל זיין קאנטיג אז דא איז דא אין די וואסער דם ציפור. וכמה, וויפיל וואסער זאל דאס זיין? רביעית, ווי די גמרא זאגט ווייטער אז די חכמים האבן אפגעשאצט, ביי א ציפור דרור, די גרעסטע ציפור דרור, וואס ס'האט אסאך בלוט וועט עס נישט מדחה זיין די וואסער, ס'וועט זיין קאנטיג די וואסער, און די קלענסטע ציפור דרור וועט נישט ווערן נדחה פאר דעם וואסער אויב די וואסער איז נאר א רביעית. פרעגט די גמרא, ורבנן, די רבנן זאגן עס דארף נישט זיין ניכר, מען דארף נישט זיין קאנטיג די דם ציפור, וויאזוי לערנען זיי? שטייט דאך מען זאל איינטינקען אין דם און די מים, זיי זאגן ההוא לגופיה, דער פסוק זאגט נאר אויף זיך אליין, דהכי קאמר רחמנא די תורה זאגט אטביל מען זאל איינטינקען בדם ובמים אפילו עס איז נישט קאנטיג די דם, ורבי ישמעאל, פון וואנען ווייסט ער צו זאגן ס'זאל זיין ניכר, לאמיר זאגן די תורה וויל מ'זאל איינטינקען אין דם און מים אפילו עס איז נישט ניכר. ער זאגט אזוי, אם כן אויב אזוי, לכתוב רחמנא וטבל בהם, ס'האט געדארפט שטיין וטבל בהם. מען זאל איינטינקען אין זיי, וואלט איך געוויסט מען דארף איינטינקען אין דם און די מים, אפילו עס איז נישט ניכר, בדם ובמים למה לי, פארוואס דארף מען דער פסוק דערמאנען דם און מים, לניכר, אז דארף זיין קאנטיג די דם ציפור. ורבנן, און די רבנן זאגן, אי כתב רחמנא בהם, אויב דער פסוק זאל מען שרייבן וטבל בהם, וואלט איך נישט געוויסט אז מען דארף איינטינקען דעמאלט ווען די דם מיט די מים חיים זענען צוזאמען, איך וואלט געזאגט האי לחודיה והאי לחודיה, באזונדער איינטינקען אין דם און באזונדער אין מים, כתב רחמנא בדם ובמים לערבן, מען זאל עס אויסמישן. ורבי ישמעאל זאגט, לערבן קרא אחרינא כתיב, אז עס דארף זיין אויסגעמישט, איז דא א צווייטע פסוק, שטייט דאך מען זאל שעכטן אין די כלי וואס איז דא די מים חיים, זענען זיי דאך שוין פריער געווען אויסגעמישט, ווייל עס שטייט דאך אין פסוק ושחט את הציפור האחת און די מים חיים וגומר האט דאך מען געקאנט שטיין וטבל בהם.

ונינקטינהו לוורידין, און ער זאל האלטן צווישן די פינגער די ורידים ס'זאל נישט ארויסגיין די דם, ולקבליה לדם במנא אחרינא, און ער זאל צוזאמענעמען די דם אין א צווייטע כלי, און אזוי אויב זאל מען שטיין וטבל בהם, וואלט איך געמיינט מ'טינקט איין באזונדער אין מים און באזונדער אין דם, קמשמע לן דארף מען די פסוק דערציילן בדם. אז עס דארף זיין אויסגעמישט די דם מיט די מים. בעא מיניה רבי ירמי' מרבי זירא, רבי ירמי' האט געפרעגט א שאלה פון רבי זירא, גדולה, אז דער ציפור איז געווען א גרויסער, און ס'איז דא אסאך בלוט, ומדחת המים, און ס'טוט אוועקשטויסן די וואסער, ס'איז נישט קאנטיג אז ס'איז דא דא וואסער. קטנה, אבער די ציפור איז א קליינע, און עס איז דאך דא א רביעית מים, ונדחית מפני המים, און די דם ווערט אוועקגעשטויסן מפני המים, ווייל די ציפור איז א קליינע, איז דא ווינציג דם, און נישט קאנטיג אז ס'איז דא דם, מהו. די תוספות שטעלט זיך לויט וועמען איז די שאלה, לויט רבי ישמעאל איז דאך זיכער פסול, ער דארף דאך ס'זאל זיין דם ציפור ניכר, און לויט די רבנן איז דאך זיכער כשר, זיי זאגן דאך ס'דארף נישט זיין ניכר די דם, זאגט תוספות אז דאס וואס דא ווערט דערמאנט אין גמרא בעא מיניה איז דאס נישט קיין לשון פון קיין שאלה, נאר דאס איז א קשיא. ער פרעגט, ער ווינדערט זיך אויף רבי ישמעאל'ן וואס ער זאגט שטענדיג זאל זיין א רביעית, פרעגט ער, ס'קען דאך אמאל זיין אז ס'איז דא א רביעית מים און ס'איז נישט ניכר די דם, ווייל ס'איז א קליינע ציפור וואס די מים זענען עס מדחה, און אנדערע מאל איז דא אז די וואסער איז נישט קאנטיג אז ס'איז א גרויסער ציפור, ווי קומט אז די רבנן האבן געמאכט א שיעור. אז שטענדיג זאל זיין ניכר ביי א רביעית אי די דם אי די מים, אבער נישט דער טייטש איז רב ירמיה האט געפרעגט א שאלה נאר ס'איז א קשיא, אמר ליה האט אים רב זירא געענטפערט לאו אמינא לך האב איך דען דיר נישט געזאגט לא תפיק נפשך לבר מהלכתא זאלסט נישט זאגן אנדערש ווי די הלכה, אז די חכמים האבן אזוי געזאגט, זאלסטו נאכדעם נישט מהרהר זיין, איז א פאקט אז ס'איז אזוי. בציפור דרור שיערו רבנן, די רבנן האבן משער געווען אין ציפור דרור. ציפור דרור, זאגט די גמרא אין ביעה, פארוואס ווערט ער אנגערופן דרור? ווייל ער איז נישט מקבל קיין מרות, קיין בעל הבית'ישקייט פון קיינעם איז ער נישט מקבל, אפילו ווען ר'איז אין שטוב, ער קען נישט אנטלויפן פון שטוב, דאך קען מען אים נישט פאנגען, ער האלט זיך שטענדיג פריי. דאס ווארט דרור איז פון לשון וואוינען, ער וואוינט אומעטום גלייך. ער איז קיינמאל נישט קיין געפאנגענער, איז די חכמים האבן משער געווען די ציפור דרור, אין לך גדולה שמדחת את המים, אפילו די גרעסטע ציפור וועט נישט אוועקשטויסן די וואסער, עס וועט זיין קאנטיג די וואסער, ואין לך קטנה שנדחית מפני המים, און די קלענסטע ציפור דרור, וועט די דם נישט ווערן נדחה, עס וועט זיין שטענדיג קאנטיג די דם. רש י. תנו רבנן, האבן די רבנן געלערנט, הקדים עפר למים פסול. ביי א סוטה האט ער פריער אריינגעלייגט די ערד און נאכדעם די וואסער. איז פסול, ווייל אין פסוק שטייט ונתן אל המים אז פריער דארף זיין מים, און נאכדעם שטייט ועשה לה הכהן את כל התורה הזאת אז דארף זיין ווי די סדר וואס איז דערמאנט אין די פרשה. ורבי שמעון מכשיר, רבי שמעון זאגט ס'איז כשר. פרעגט די גמרא מאי טעמא דרבי שמעון, וואס איז די טעם פון רבי שמעון? וואס איז מכשיר דכתיב שטייט ביי א פרה אדומה ולקחו לטמא מען זאל נעמען צו דעם טמא'דיגן מענטש מעפר פון די אשעס שריפת החטאת מיר ווייסן דאך אפר מיט א אלף איז די טייטש אשעס עפר מיט א עין איז ערד ביי א סוטה איז דא ערד און ביי פרה אדומה איז דא אשעס, און דא אויך זאגט דער פסוק מעפר פון דער ערד, ותניא אמר רבי שמעון, רבי שמעון האט געפרעגט, וכי עפר הוא, ביי א פרה אדומה איז עס דען ערד? והלא אפר הוא, ס'איז דאך אשעס. שינה הכתוב במשמעו, דער פסוק איז משנה, לדון הימנו גזירה שווה, איך זאל אפלערנען א גזירה שווה.

דארף זיין עפר אל המים, ווייל אזוי שטייט דאך אין פסוק ונתן אל המים, אף כאן עפר על גבי מים, די זעלבע זאך דא ביי א פרה איז לכתחילה זאל מען געבן עפר אל המים, לכתחילה פריער מים און נאכדעם עפר. איך זאל נישט זאגן, שטייט אין פסוק ונתן עליו מים, מיינט מען צו זאגן, ביי פרה אדומה שטייט ונתן עליו מים, אז פריער די אשעס און נאכדעם די מים, ניין, דאס טוט מען אויף די גזירה שווה, פריער מים און נאכדעם די אשעס. ומה כּאן, און אַזױ װי דאָ אױך, באַר אַ פּרה, הקדים עפֿר למים כּשר, װי די גמרא װעט באַלד זאָגן, פֿון װאַנען איך װײס דאָס, אַז הקדים עפֿר למים איז כּשר? אַף להלן, די זעלבע זאַך באַר אַ סוטה, הקדים עפֿר למים, ער האָט געגעבן ערד פֿאַר די װאַסער, איז אױכעט כּשר. פרעגט די גמרא, והתם מנלן, פון וואנעט ווייסן מיר ביי פרה אז הקדים עפר למים איז כשר? ענטפערט די גמרא, תרי קראי כתיבי, ס'דא צוויי פסוקים, כתיב עליו, אין איין פסוק שטייט עליו, ונתן עליו מים, אלמא אפר ברישא, זע איך אז ערשטע זאל זיין די אש און אויף דעם זאל ער גיסן די וואסער. וכתיב, און שטייט מים חיים אל כלי, און דאס לשון מים חיים אל כלי ווייזט אויס אז די וואסער דארף זיין פריער אז די וואסער זאל זיין לצד הכלי אל כלי, קיין ערד זאל נישט זיין קיין חציצה צווישן די ביידע זאכן, די אשעס זאל נישט זיין קיין חציצה. אלמא מים ברישא, הא כיצד? רצה זה נותן רצה זה נותן, וואלט איך פשטות געלערנט ביי פרה אדומה אז ער וויל זאל ער פריער געבן וואסער, ער וויל זאל ער פריער געבן די אשעס, נאכדעם אבער ווי איך האב א לימוד ביי סוטה פריער געבן די וואסער, לערן איך אפ איינס פון אנדערן פרה אדומה פון סוטה אז לכתחילה זאל מען געבן די וואסער, און סוטה לערן איך אפ פון פרה אדומה אז בדיעבד מען האט פריער געגעבן נישט די וואסער איז אויכעט גוט. ורבנן, די רבנן וואס זיי לערנען ביי סוטה, הקדים עפר למים איז פסול, זיי זאגן אל כלי דווקא, אבער פרה אדומה איז אל כלי דווקא, ס'מוז זיין מים ברישא, אז דער פסוק זאגט. ונתן מים חיים אל כלי מיינט מען ס'זאל זיין לצד הכלי און ס'זאל קיין זאך נישט זיין חוצץ. איי עליו, ס'ווערט דאך דערמאנט א צווייטע פסוק ונתן עליו מים, אויף די אשעס, מיינט מען צו זאגן לערבן אז נאכדעם ווי ער גיט אריין די אש אין וואסער זאל ער מישן די וואסער. אז די אשעס זאלן זיין אינמיטן. פרעגט די גמרא, ואימא לאמיר זאגן עליו דווקא, לאמיר זאגן אז די עליו קומט נאר זאגן דווקא אז פריער מוז מען געבן די אשעס און נאכדעם די וואסער, ווי פשטות ווייזט אזוי אויס דאס לשון, אל כּלי קומט מען דערצײלן אַ צװײטן לימוד, שתּהא חיותן בכּלי, אַז ס'זאָל זײַן מים חיים אין דער כּלי, דאָס װאָס דער פּסוק זאָגט מים חיים אל כּלי, מײנט נישט דער פּסוק צו זאָגן אַז דער װאַסער זאָל זײַן לצד הכּלי, נאָר גײט מען זאָגן אַז פֿון דער זעלבער כּלי זאָל איך אָנפֿילן פֿון קוואל, איך זאל נישט נעמען פון קוואל מיט א אנדער כלי און גיסן אין דער כלי, נאר מיט דער כלי זאל איך עס אנשעפן. ענטפערט די גמרא, די רבנן זאגן, מה מצינו בכל מקום, אזוי ווי מיר געפינען אומעדום מכשיר למעלה, ביי סוטה, שטייט דאך אז דער מכשיר איז למעלה, ווייל אזוי ווערט עס דאך דערמאנט אין פסוק ונתן אל המים אז זאל די עפר געבן אין די מים, די עפר דאס איז דער מכשיר די מים זאל איר בודק זיין, די זעלבע זאך ביי דעם דם ציפור פון מצורע. איז אויך איז די דם מכשיר די מים להזאה, זעהן מיר דארטן אז די מכשיר איז למעלה, אף כאן מכשיר למעלה, איז די זעלבע זאך דא אויך ביי פרה אדומה, איז די עפר מיט די אשעס וואס איז מכשיר די מים דארף זיין למעלה, דארף זיין אויבן, פריער זאל מען גיסן די וואסער און נאכדעם די אשעס. רשי.